בעזרת השם יתברך מסכת קידושין דף מ ד, מיר בלייבן אויף דף מ ג עמוד ב' די צווייטע שורה פון אונטן די לעצטע ווארט פון די שורה, והרי מאמר, איז אזוי, מיר האבן נעכטן געזען די גמרא האט געברענגט א משנה אין גיטין, וואס אין די משנה אין גיטין האבן מיר געזען א מחלוקת תנא קמא רבי יודא, צו א נערה קען מקבל זיין איר גט צו נישט, פשט מען רעדט דא פון א נערה וואס האט א טאטע, דאס איז קלאר אז די טאטע קען מקבל זיין איר גט, די שאלה איז צו זי אליין קען אויך צו נישט, האבן מיר געזען, תנא קמא האט געזאגט אז יא, פונקט ווי איר טאטע קען אפנעמען איר גט קען זי אליין אויך אפנעמען איר גט, און רבי יודא האט געזאגט אז ניין, רבי יודא האט געזאגט אין שתי ידיים זוכות כאחד, אדער די טאטע אדער זי, און דא היות וואס די טאטע נעמט איר גט, קען זי אליין נישט מקבל זיין איר גט, יעצט האמיר געזען אין די גמרא אז ס'דא א מחלוקת רבי יוחנן ריש לקיש וואס טוט זיך ביי קידושין, דהיינו די מחלוקת תנא קמא רבי יודא איז געווען ביי גיטין, וואס טוט זיך ביי קידושין, איז ריש לקיש האט געזאגט אז די זעלבע מחלוקת וואס איז דא ביי גיטין, איז אויך דא ביי קידושין, דהיינו לויט ריש לקיש איז לויט די תנא קמא וועט א נערה קענען אפנעמען איר אייגענע קידושין און לויט רבי יודא נישט, אזוי האלט ריש לקיש. רבי יוחנן האט מען געזען קריגט זיך, רבי יוחנן זאגט אז די מחלוקת תנא קמא רבי יודא איז נאר א מחלוקת ביי גיטין, אבער ביי קידושין איז תנא קמא אוודאי אויך מודה צו רבי יודא אז א נערה קען נישט נעמען איר אייגענע קידושין, נאר די טאטע קען איר מקדש זיין, האט מען געזען די גמרא האט געפרעגט וואס איז א חילוק, האט די גמרא געברענגט א תירוץ רבי יוסי ברב חנינא, אז די חילוק איז אז ביי א גט, וואס ביי א גט איז מכנסת עצמה, פשט ביי א גט קומט דאך די מיידל צוריק אהיים, איז דארט האלט די תנא קמא אז די טאטע קען באשטיין אז די מיידל זאל קריגן איר אייגענע גט, אבער ביי קידושין וואס מפקעת עצמה, זי גייט ארויס פון איר טאטנס רשות, איז דארט איז דאס נישט ניחא פארן טאטן, איז דארט האלט די תנא קמא אז נאר די טאטע קען אפנעמען איר קידושין די מיידל אליין נישט, זעהן מיר דא אין די תירוץ פון רבי יוסי ברב חנינא אז ס'דא א חילוק צווישן מכנסת עצמה און מפקעת עצמה, ביי מכנסת עצמה ווי למשל ביי גט איז דארט קען די מיידל אליין אפנעמען איר גט, אבער ביי מפקעת עצמה ווען זי גייט ארויס פון טאטענ'ס שטוב איז דארט קען די מיידל אליין נישט נעמען איר קידושין, איז אויף דעם פרעגט די גמרא והרי מאמר, וואס טוט זיך ביי מאמר? מאמר איז פשט אזוי, מן התורה, אז א מאן שטארבט און לאזט נישט איבער קיין קינדער, דארף די פרוי קריגן אדער יבום אדער חליצה, פשט איינער פון די ברודערס פון די מאן דארף איר אדער מייבם זיין אדער געבן חליצה. יעצט מן התורה איז נישטא דא א צווייטע זאך וואס מען קען טון, מען קען נישט געבן א גט פאר די פרוי, מען קען נישט געבן קידושין פאר די פרוי, אדער יבום אדער חליצה, פון דעסט וועגן האבן חזל מתקן געווען א זאך וואס הייסט מאמר, מאמר, דאס איז קידושין, אבער ס'איז א דרבנן'דיגע קידושין, פשט, טאמער איינער פון די ברודערס פון די מאן וועלן מקדש זיין די פרוי יעצט איז מן התורה האט ער גארנישט געטון, אבער חזל קוקן דאס יא אן ווי א געוויסע קידושין, וואס טוט עס אויף? ס'טוט אויף צוויי זאכן, איין זאך טוט עס אויף אז נאר דער ברודער וועט קענען מייבם זיין די אנדערע ברודערס נישט, חוץ פון דעם טאמער ער וויל איר געבן חליצה, איז חוץ פון די חליצה וועט ער איר אויך דארפן געבן א גט, איז דאס ווערט גערופן מאמר. יעצט, מאמר, אין א געוויסע זינען, איז ממש דומה צו קידושין, ס'איז אויך מפקעת עצמה, ברגע וואס די מיידל, איינער מאכט מיט איר מאמר, גייט זי דאך ארויס פון דעם טאטנ'ס רשות, און טאקע מאמר מיט קידושין האבן אסאך זאכן וואס זענען גלייך, ווי למשל, א קטנא המאורסה, וואס איר מאן איז געשטארבן אן קינדער, און די ברידערס דא ווילן מאכן אדער יבום אדער חליצה, לאמיר זאגן איינער פון די ברידערס וויל מאכן מאמר, איז פאר וועם געבט מען די קידושין געלט פון די מאמר, פאר די מיידל אדער פאר די טאטע? איז פשוט אז עס גייט פארן טאטן, אזוי ווי יעדע קטנא וואס מען וויל מקדש זיין, גייט די קידושין געלט פארן טאטן, דא אויך, מאמר דארף זיין מיטן טאטן, איז בעצם וואלט מען געזאגט אז מאמר מיט קידושין איז די זעלבע זאך, איז שטעלט זיך די שאלה וואס טוט זיך ביי א נערה המאורסה, וואס איר מאן איז געשטארבן אן קינדער, און איינער פון די ברידערס ווילן דא מאכן מאמר, איז מיט וועם מאכט מען דא מאמר מיט די מיידל אליין, אדער מיט די טאטע? איז אזוי, זאגט די גמרא, והרי מאמר דמפקעת עצמה מרשות אביה, דהיינו מאמר איז פונקט ווי קידושין עס גייט ארויס פונעם טאטענס רשות, ותנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, אז קטנה מן האירוסין, אין עושין בה מאמר אלא מדעת אביה, שוין דאס איז פשוט, אז א קטנה אז מען וויל מאכן מיט איר מאמר דארף עס זיין מיטן טאטן נישט מיט די מיידל אזוי ווי יעדע קטנה אבער והנערה ווען עס קומט צו א נערה בין מדעת עצמה בין מדעת אביה מה שאין כן בקידושין באלד מען זעהן וואס מיינט מה שאין כן בקידושין אבער על כל פנים דא שטייט דא קלאר אז ווען עס קומט צו מאמר קען מען מאכן מאמר מיט די מיידל אליין מיט די נערה אליין יעצט די גמרא פארשטייט מיט א פשטות אז אוודאי די ברייתא גייט נישט כשיטת רבי יודא ווייל רבי יודא האלט אז אפילו ביי גט קען מען אויך נישט אפגעבן א גט פאר די נערה אליין מען דארף עס געבן פארן טאטן איז אוודאי און אוודאי ביי מאמר אויך נישט, איז לכאורה גייט די ברייתא כשיטת תנא קמא, און וואס זעהן מיר דא אז תנא קמא האלט אז ווען סקומט צו מאמר קען מען געבן די כסף קידושין פון די מאמר פארן מיידל אליין, איי לויט רבי יוסי ברבי חנינא, וואס רבי יוסי ברבי חנינא האט געזאגט אז די חילוק צווישן גט און קידושין איז אז ביי גט איז מכנסת עצמה קידושין איז מפקעת עצמה, און דערפאר מיט דעם איז ער מסביר רבי יוחנן אז תנא קמא האלט אז ביי קידושין קען די נערה נישט אליין אפנעמען איר קידושין, זאגט די גמרא טאמער רבי יוסי ברבי חנינא איז גערעכט, וואלט געדארפט זיין די זעלבע זאך ביי מאמר, ביי מאמר איז זי אויך מפקעת עצמה, איז אויב אזוי וואלט געדארפט זיין די דין אז די נערה קען נישט אליין אפנעמען די געלט פון די מאמר, די קידושין געלט עס דארף גיין פארן טאטן, און פון דעסוועגן זעט מען דא אין די ברייתא נישט אזוי, מען זעט דא קלאר אין די ברייתא ווען עס קומט צו מאמר קען די נערה אליין אפנעמען איר קידושין, אלא נאר, זאגט טאקע די גמרא אן אנדערע תירוץ רבי יוסי ברבי חנינא, אלא אי איתמר הכי איתמר אמר רבי יוסי ברבי חנינא, מאי טעמא דרבי יוחנן אליבא דרבנן, קידושין דמדעתה אביה ולא היא, גירושין דבעל כרחה, בין היא בין אביה. פשט א נייע תירוץ פון רבי יוסי ברבי חנינא, אז די חילוק לויט די תנא קמא אליבא דרבי יוחנן, צווישן גט מיט קידושין, איז נישט אז דא איז מפקעת עצמה און דא איז מכנסת עצמה, נאר די חילוק איז אז ביי קידושין, וואס קידושין דארף מען האבן די דעת מקנה, איז ווער איז די מקנה פון די נערה? די טאטע. איז נאר די טאטע קען אפנעמען איר קידושין. מה שאין כן א גט, וואס ביי גט דארף מען דאך נישט האבן דעם דעת פונעם פרוי. איז וואס גייט אן פארן טאטן? אדער אין אנדערע ווערטער וואס גייט אונז אן ווער קריגט די גט, צו די טאטע צו די מיידל? מען דארף דאך סייווי נישט קיין דעת, מען קען דאך עס טון בעל כרחה. איז פארדעם ווען עס קומט צו גט, קען מען אפגעבן די גט פאר די מיידל אליין אויך. אה אויב אזוי פרעגט די גמרא, הרי מאמר דמדעתה וקתני בין היא בין אביה, אויב אזוי ווייטער פארענטפער מיך מאמר, מאמר לכאורה איז אויך נאר מדעתה, און וואס זעהן מיר? אז די מיידל אליין קען אפנעמען די קידושין געלט פון מאמר, און וואס איז מאמר אנדערש? ענטפערט די גמרא, התם במאמר דבעל כרחה ורבי היא אז אין הכי נמי די ברייתא גייט כשיטת רבי, וואס רבי האלט אז מאמר קען מען אויך מאכן בעל כרחה, און אז מען קען עס מאכן בעל כרחה, האט עס די זעלבע דין ווי א גט, אז אזוי ווי ביי א גט האלט די תנא קמא אז מען קען געבן די גט פאר די מיידל אליין, מאמר קען מען אויך געבן די מאמר געלט פאר די מיידל אליין. ברענגט יעצט טאקע די גמרא די מחלוקת צווישן רבי און די חכמים דתניא, העושה מאמר ביבמתו שלא מדעתה, איינער וואס מאכט מאמר בעל כרחה, איז רבי אומר קנה, רבי זאגט ס'איז א גוטע מאמר, וחכמים אומרים לא קנה. יעצט וואס איז די טעם פון רבי, מאי טעמא דרבי? זאגט די גמרא, גמר, מביאה דיבמה, ער לערנט עס ארויס, פון די ביאה פון א יבמה אז מה ביאה דיבמה בעל כרחה אף הכא נמי בעל כרחה אזוי ווי מ'קען מייבם זיין בעל כרחה קען מען אויך מאכן מאמר בעל כרחה ווייטער וואס איז די טעם פון די חכמים ורבנן סברי ילפינן מקידושין מה קידושין דמדעתה אף הכא נמי דמדעתה אזוי ווי קידושין דארף מען האבן דעת מקנה די דעת פון די פרוי איז די זעלבע זאך מאמר דארף מען אויך האבן די דעת פון די פרוי יעצט במאי קמיפלגי וואס איז די יסוד המחלוקת צווישן רבי און די חכמים זאגט די גמרא רבי סבר מילי דיבמה מיבמה הוה ליה למילף רבי האלט אז היות וואס מ'רעדט דא פון די דינים פון א יבמה דארף מען ארויסלערנען איין זאך פון צווייטן ביי דיני יבום פשט מ'לערנט ארויס מאמר פון יבום אזוי ווי יבום העלפט בעל כרחה מאמר העלפט אויך בעל כרחה ורבנן סברי חכמים האלטן ניין קידושין מקידושין הוה ליה למילף דהיינו מאמר איז גלייך צו קידושין וועמיר ענדערש ארויסלערנען מאמר פון קידושין אז אזוי ווי קידושין דארף זיין מדעתה איז מאמר איז אויך מדעתה זאגט יעצט די גמרא, און די גמרא ברענגט יעצט א ראיה פון די ברייתא וואס אונז האבן דא געזען אז מאמר קען מען מאכן מיט די מיידל אליין, ברענגט די גמרא א ראיה צו ר' יוחנן, זאגט די גמרא הכי נמי מסתברא כדקא מתרץ ר' יוחנן, פון די ברייתא איז א ראיה צו ר' יוחנן, וואס ווי ר' יוחנן האט געזאגט אז אליבא דתנא קמא איז דא א חילוק צווישן א גט מיט קידושין, ביי גט טאקע האלט די תנא קמא אז די מיידל אליין קען נעמען איר גט, אבער ביי קידושין נישט, ווי איז דא א ראיה פון די ברייתא, מדקתני סיפא, מה שאין כן בקידושין, דהיינו די ברייתא האט געזאגט אז ווען סקומט צו די מאמר איז מאמר קען א מיידל אליין נעמען א נערה אליין נעמען אבער די ברייתא זאגט מה שאין כן בקידושין ביי קידושין קען א מיידל נישט אליין אפנעמען איר אייגענע קידושין איז ווער האלט אזוי דאס איז רבי יוחנן ריש לקיש האלט דאך נישט אזוי ריש לקיש האלט דאך בשיטת תנא קמא אז ביי קידושין קען די מיידל יא אליין אפנעמען איר קידושין איז לכאורה האמער דא א קלארע ראיה פון די ברייתא כשיטת רבי יוחנן זאגט די גמרא אויב אזוי אלא נימא תיהוי תיובתא דריש לקיש, אויב אזוי לכאורה האבן מיר ממש א פירכא אויף ריש לקיש, ווייל זעהט מען דא לכאורה קלאר אין די ברייתא אז תנא קמא האלט אז ווען סקומט צו קידושין קען די נערה נישט אליין אפנעמען איר כסף קידושין, זאגט די גמרא ניין, ס'איז נישט קיין פירכא אויף ריש לקיש, ווייל אמר לך ריש לקיש, ריש לקיש קען דיר ענטפערן אז הא מני רבי יהודה היא, דאמר אין שתי ידים זוכות כאחת. פשט, ריש לקיש קען איינזעצן די גאנצע ברייתא כשיטת רבי יהודה, וואס רבי יהודה האלט דאך יעדער האלט סיי ביי קידושין און סיי ביי גירושין אז א מיידל קען נישט אליין אפנעמען נישט איר קידושין און נישט איר גירושין, איז רבי יהודה דער וואס האט געלערנט די ברייתא, רבי יהודה דער וואס האט געהאלט אז מאמר איז אנדערש, יעצט פארוואס טאקע איז מאמר אנדערש פון קידושין און גירושין עמיר באלד זעהן, אבער לויט ריש לקיש איז די ברייתא כשיטת רבי יהודה, איז אויב אזוי שטימט זייער גוט דאס וואס די ברייתא זאגט מה שאין כן בקידושין ווייל טאקע לויט רבי יהודה איז ביי קידושין קען א נערה נישט אפנעמען איר אייגענע קידושין אבער לויט תנא קמא עט ריש לקיש אוודאי האלטן אז תנא קמא האלט אז א נערה קען יא אפנעמען איר אייגענע קידושין. איי פרעגט די גמרא, אי רבי יהודה, מה שאין כן בקידושין, מה שאין כן בגירושין מיבעי ליה, פשט טאמער רבי יהודה איז דער תנא פון די ברייתא, וואלט רבי יהודה געדארפט אנכאפן די גרעסערע חידוש אז ביי מאמר זאגט מען טאקע אז א נערה קען אפנעמען איר אייגענע געלט, מה שאין כן ביי גירושין וואס אפילו גירושין איז בעל כרחה, דארט האלט רבי יהודה אז אפילו גירושין קען א מיידל אויך נישט אפנעמען איר אייגענע גירושין, פשט גירושין איז דאך אסאך א גרעסערע חידוש פון קידושין, איז פארוואס עפעס כאפט אן די ברייתא מה שאין כן בקידושין אנשטאטס מה שאין כן בגירושין, זאגט די גמרא אין הכי נמי, ביסט גערעכט, אבער איידי דתנא מאמר דדמי לקידושין, תנא נמי מה שאין כן בקידושין פשט היות אז די ברייתא רעדט פון מאמר, וואס מאמר איז גלייך צו קידושין, כאפט אן די ברייתא אויך אזא לשון מה שאין כן בקידושין, אבער אוודאי ביסטו גערעכט די ברייתא וואלט אויך געקענט זאגן מה שאין כן בגירושין, ווייל לויט רבי יהודה איז ביי גירושין קען א נערה אויך נישט אפנעמען איר אייגענע גט. איי פרעגט טאקע די גמרא, ורבי יהודה מאי שנא מאמר, וואס איז מאמר אנדערש פון גירושין און קידושין, פארוואס ווען עס קומט צו גירושין און קידושין זאגט רבי יהודה אז אין שתי ידיים זוכות כאחת, אז א מיידל קען נישט אפנעמען איר אייגענע גט זי קען נישט אפנעמען איר אייגענע קידושין, אבער ביי מאמר האלט ער אז יא? זאגט די גמרא, די חילוק איז, הואיל וזקוקה ועומדת, פשט ווען סקומט צו מאמר, די מיידל וואס איר מאן איז געשטארבן, האט דאך א זיקה צו די ברודערס דא, פשט, זי קען דאך נישט חתונה האבן ווי לאנג איינער פון די ברודערס עלן נישט מאכן יבום וחליצה, קומט אויס ס'דא דא א געוויסע קשר וואס איז שוין דא צווישן די מיידל מיט די ברודערס, איז דא, די גאנצע מאמר מאכט סך הכל שטערקער, א קשר וואס עקזיסטירט שוין, איז ביי דעם האלט רבי יהודה אז אוודאי קען די מיידל דאס אליין טון אן די טאטע, אבער ווען סקומט צו גירושין אדער קידושין, וואס דאס איז א נייע בריאה, דאס איז נישט געווען פארדעם, ס'איז נישט קיין זאך וואס האט עקזיסטירט פארדעם, איז דא האלט רבי יהודה נאר די טאטע קען, די מיידל אליין קען נישט. זאגט יעצט די גמרא, השתא דאתית להכי, נאכדעם וואס אונז האמיר אוועקגעשטעלט אז מאמר איז טאקע אנדערש פון גיטין און קידושין, איז ר' יוחנן נמי לא תיקשי לך מעיקרא, פשט אנפאנג סוגיא האמיר געזען די תירוץ פון ר' יוסי ברבי חנינא, אז ר' יוסי ברבי חנינא האט געזאגט אז וואס איז די חילוק צווישן גט מיט קידושין, איז גט האט ער געזאגט מכנסת עצמה, פאר דעם קען די מיידל אליין לויט די תנא קמא אפנעמען איר גט, אבער קידושין מפקעת עצמה דארט נישט. האט די גמרא געפרעגט א קשיא פון מאמר, אז מאמר איז דאך אויך מפקעת עצמה, און מען זעט אז א מיידל קען אליין נעמען איר אייגענע מאמר געלט, האט די גמרא טאקע געדארפט ענטפערן א נייע תירוץ בשיטת רבי יוסי ורבי חנינא. זאגט יעצט אבער די גמרא, נאכדעם וואס אונז האבן מיר דא פעסטגעשטעלט אז מאמר איז אנדערש פון גיטין און קידושין, דארף מען נישט צוקומען צו א נייע תירוץ בשיטת רבי יוסי ורבי חנינא, נאר מען קען נוצן די אלטע תירוץ אויך, אז די חילוק צווישן גיטין און קידושין לויט רבי יוחנן איז אז ביי גיטין איז מכנסת עצמה און ביי קידושין איז מפקעת עצמה, איי פארוואס איז מאמר אנדערש? מאמר איז זי אויך מפקעת עצמה? איז אויף דעם קען מען ענטפערן די זעלבע תירוצים דא, שאני מאמר, הואיל וזקוקה ועומדת, אז היות וואס ביי מאמר איז שוין דא דא א זיקה פון פריער, איז דערפאר ביי מאמר קען די מיידל אליין, מה שאין כן ביי קידושין וואס ביי קידושין איז זי מפקעת עצמה, ס'איז א נייע זאך. איז דארט האלט אוודאי דער תנא קמא בשיטת ר' יוחנן אז די מיידל קען דאס אליין נישט טון. זאגט די גמרא ווייטער תנן, די גמרא פרעגט יעצט א קשיא פון אונזער משנה אויף ריש לקיש, מען האט געזען ביי אונזער משנה האיש מקדש את בתו כשהיא נערה בו ובשלוחו, לכאורה קען מען מדייק זיין בו ובשלוחו אין בה ובשלוחה לא, תיובתא דריש לקיש, ס'איז משמע אין די משנה אז דווקא בו ובשלוחו, דווקא דער טאטע אדער זיין שליח קען מקדש זיין דעם טאכטער די נערה, אבער די נערה אליין, די מיידל אליין, קען נישט, איז לכאורה א פירכא אויף ריש לקיש, וואס ריש לקיש האט דאך געזאגט בשיטת די תנא קמא, אז אפילו ביי קידושין קען א מיידל אליין נישט מקבל זיין איר קידושין, און די גמרא האט פארשטאנען מיט א פשטות אז די משנה שטימט לויט יעדעם סיי לויט די תנא קמא סיי לויט רבי יהודה, איז א קשיא אויף ריש לקיש, זאגט די גמרא אמר לך ריש לקיש, ריש לקיש קען ענטפערן ניין, ס'איז נישט קיין קשיא, הא נמי רבי יהודה, די משנה גייט כשיטת רבי יהודה, לויט רבי יהודה קען אוודאי די נערה זיך נישט אליין מקדש זיין, אבער לויט די תנא קמא יא. איי פרעגט די גמרא, און מי מצית מוקמת לה כרבי יהודה, קענסטו דען איינזעצן אונזער משנה כשיטת רבי יהודה? ס'קען נישט זיין, פארוואס? ווייל והקתני סיפא, מ'זעט אין די סיפא פון די משנה, יעצט ביי אונז איז דאס נישט די סיפא פון די משנה נאר דאס א קומענדיגע משנה אין דף מ"ו, אבער על כל פנים, דארט שטייט אזוי, האומר לאשה התקדשי לי בתמרה זו, התקדשי לי בזו. פשט דארט רעדט מען א מאן וואס וויל מקדש זיין א פרוי, איז נעמט ער א תמר, א טייטל, און ער זאגט התקדשי לי בתמרה זו, נאכדעם נעמט ער נאך א טייטל, און ער זאגט התקדשי לי בתמרה זו, ער האט געזאגט צוויי מאל התקדשי לי בתמרה זו, מיט צוויי אנדערע טייטלען. זאגט דארט די משנה איז די דין, אז טאמער איינע פון די טייטלען איז א שווה פרוטה, איז זי מקודשת. טאמער אבער נישט, טאמער יעדע טייטל איז נאר ווערט א האלבע פרוטה, צוזאמען זענען זיי א פרוטה אבער יעדע טייטל פאר זיך איז נישט ווערט קיין פרוטה, דעמאלטס איז די קידושין נישט חל, פארוואס? ווייל היות וואס די מאן האט געזאגט צוויי מאל התקדשי לי בתמר זו בתמרה זו, איז יעדעס מאל איז א אנדערע מעשה קידושין, איז קען מען נישט מצרף זיין דא צוויי מעשה קידושין'ס, און אויב יעדע מעשה קידושין איז ווייניגער ווי שווה פרוטה, איז די פרוי נישט מקודשת. יעצט קען מען מדייק זיין פון דעם, אז וואס איז טאמער די מאן האט נישט אזוי געזאגט, ער האט נישט געזאגט צוויי מאל התקדשי לי, נאר די מאן האט געזאגט התקדשי לי בתמרה זו ובתמרה זו, דעמאלס איז לכאורה די דין אז היות וואס ער האט נישט געזאגט צוויי מאל התקדשי לי, דעמאלס קוקט מען אן די גאנצע זאך ווי איין מעשה קידושין, און טאמער אלע תמרים צוזאמען דא זענען ווערט צוזאמען א שווה פרוטה, איז די פרוי מקודשת. יעצט ואמרינן, די גמרא דארט זאגט אויף די משנה, אז מאן תנא התקדשי התקדשי, ווער איז דער תנא וואס האלט אז ווען מען זאגט התקדשי התקדשי צוויי מאל, דעמאלטס איז עס צוויי מעשה קידושין, ווען מען זאגט התקדשי איין מאל איז עס איין מעשה קידושין, ווער איז דער תנא וואס האלט אזוי? איז ואמר רבה, זאגט דארט רבה, ר' שמעון היא, דאס איז ר' שמעון, וועלכע ר' שמעון? דאמר, ר' שמעון זאגט, אין מסכת שבועות, די משנה זאגט אין שבועות, די משנה רעדט דארט לגבי שבועת הפקדון, שבועת הפקדון איז טייטש אז א מענטש האט מפקיד געווען א פקדון ביי יענעם, און יענער לייקנט, ער זאגט כ'האב קיינמאל נישט געקריגן פון דיר א פקדון, זאגט יענער שווער, יענער שווערט, כ'האב פון דיר קיין פקדון נישט געהאט. נאכדעם איז ער מודה אז ער האט געשוואוירן פאלש, און דאס ווערט גערופן א שבועת הפקדון, וואס אויף דעם דארף מען באצאלן א קרן וחומש, און ברענגען א קרבן, אן אשם גזילות. יעצט וואס איז טאמער ס'איז נישט דא איין פקדון, ס'איז דא פינף מענטשן וואס האבן מפקיד געווען א פקדון ביי איין מענטש, און דער מענטש שווערט פאר אלע פינף מענטשן אז ער האט נישט פון זיי א פקדון, פשט, ער זאגט שבועה שאין לך בידי ולא לך בידי ולא לך בידי אזוי זאגט ער פאר אלע פינף מענטשן, און די שאלה איז צו מען קוקט עס אן ווי איין שבועה און ממילא דארף ער ברענגען איין קרבן, אדער היות ער האט געזאגט לא לך ולא לך ולא לך קוקט מען עס אן ווי אפאר שבועות און דארף ברענגען אפאר קרבנות, איז תנא קמא האלט אז ווען א מענטש זאגט לא לך לא לך לא לך יעדע מימרא איז עקסטער באזונדער און ער דארף ברענגען א קרבן, פאר יעדעס איינס באזונדער. ר' שמעון קריגט זיך. ר' שמעון האלט עד שיאמר שבועה לכל אחד ואחד. פשט טאמער א מענטש זאגט שבועה שאין לך בידי שאין לך בידי שאין לך בידי. דעמאלטס קוקט מען עס אן ווי איין גרויסע שבועה. נאר טאמער א מענטש זאגט קלאר פינף מאל שבועה שאין לך בידי שבועה שאין לך בידי שבועה שאין לך בידי. דעמאלטס קוקט מען עס אן ווי אפאר שבועות און דעמאלטס דארף מען ברענגען אפאר קרבנות. איז מיט דעם זאגט רבה פארשטייט מען שוין אויך אונזער משנה. אונזער משנה גייט אויך כשיטת ר' שמעון. אז ווען מען זאגט התקדשי לי בתמרה התקדשי לי בתמרה התקדשי לי בתמרה. דעמאלטס איז אפאר מעשה קידושין, אבער ווען מ'זאגט התקדשי לי בתמרה זו בתמרה זו בתמרה זו, דעמאלטס קוקט מען עס אן ווי איין מעשה קידושין און טאמער צוזאמען איז דא דא א שווה פרוטה, דעמאלטס איז די קידושין חל. קומט אויס אונזער משנה גייט כשיטת ר' שמעון, איז אויב אונזער משנה איז כשיטת ר' שמעון ווייל די סיפא איז ר' שמעון איז דאך די רישא אויך ר' שמעון, איז קענסטו נישט זאגן אז אונזער משנה גייט כשיטת ר' יהודה, זאגט די גמרא וכי תימא וועסטו וועלן זאגן וואס איז די פראבלעם, כולה ר' יהודה ובפרטי סבר לה כר' שמעון, פשט אונזער משנה גייט כשיטת ר' יהודה, און פער צופאל ווען סקומט צו שבועה אדער ווען סקומט צו התקדשי לי בתמרה זו בתמרה זו בתמרה זו האלט רבי יהודה פונקט ווי ר' שמעון איז נישט קיין פראבלעם שטימט אונזער משנה שטימט אויך יענע משנה זאגט די גמרא אבער דאס קען נישט זיין ווייל ווען סקומט צו התקדשי לי בתמרה זו בתמרה זו בתמרה זו אדער ביי א שבועת הפיקדון זעהט מען קלאר אז רבי יהודה קריגט זיך אויף ר' שמעון ומי סבר לה האלט דען רבי יהודה ווי ר' שמעון והתניא מיר האבן געלערנט א ברייתא, די ברייתא זאגט זה הכלל, כלל אינו חייב אלא אחת, פרט, חייב על כל אחת ואחת דברי ר' מאיר, ר' מאיר זאגט אז טאמער מ'האט געמאכט א כללות'דיגע שבועה איז דארף מען ברענגען איין קרבן, טאמער מ'האט געמאכט פרטות'דיגע שבועות דארף מען ברענגען אפאר קרבנות, רש"י זאגט אז אין שבועות איז מבואר וואס איז דאס א כללות'דיגע שבועה וואס איז דאס א פרטות'דיגע שבועה אבער על כל פנים לאמיר גיין ווייטער זאגט די ברייתא רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט, שבועה לא לך לא לך לא לך, חייב על כל אחת ואחת, פשט רבי יהודה האלט אז טאמער איינער האט געזאגט שבועה לא לך בידי לא לך בידי לא לך בידי, קוקט מען עס אן ווי באזונדערע שביעות און מען דארף ברענגען א קרבן אויף יעדע שבועה באזונדער, איז פאר מען גייט אפילו ווייטער זעט מען שוין אז רבי יהודה האלט אנדערש ווי רבי שמעון, רבי יהודה האלט אז אפילו מען האט נאר געזאגט שבועה איין מאל אבער שפעטער האט מען געזאגט לא לך לא לך לא לך קוקט מען עס אן ווי באזונדערע שבועות מען דארף ברענגען באזונדערע קרבנות, רבי שמעון האלט דאך נישט אזוי, איז לאמיר זען טאקע די ברייתא ווייטער רבי אליעזר אומר, רבי אליעזר האלט אז לא לך לא לך לא לך ולא לך שבועה, חייב על כל אחת ואחת פשט רבי אליעזר האלט אז טאמער מען זאגט שבועה נאך לא לך לא לך לא לך און נאכדעם זאגט מען שבועה דעמאלטס קוקט מען עס אן ווי באזונדערע שבועות טאמער מען זאגט שבועה פארדעם קוקט מען עס אן ווי איין גרויסע שבועה, רבי שמעון אומר, רבי שמעון זאגט די שיטה וואס מען האט פריערט געזען, אז לעולם אינו חייב עד שיאמר שבועה לכל אחד ואחד, אז נאר טאמער מען זאגט שבועה לא לך שבועה לא לך שבועה לא לך, נאר דעמאלס ברענגט מען אפאר קרבנות, אבער טאמער מען זאגט שבועה לא לך לא לך לא לך, ברענגט מען נאר איין קרבן על כל פנים זעהט מען אז רבי יהודה קריגט זיך אויף רבי שמעון, אלא נאר, זאגט טאקע די גמרא, אז לויט ריש לקיש, כולה ר' שמעון היא, איז סיי אונזער משנה און סיי די המשך דארט אין די סיפא אלץ ר' שמעון פשט אונזער משנה גייט כשיטת ר' שמעון, ובשליחות סבר לה כר' יהודה, פשט ווען עס קומט צו קידושין האלט ר' שמעון ווי ר' יהודה, נישט ר' יהודה האלט ווי ר' שמעון, ר' יהודה האלט נישט ווי ר' שמעון ווען עס קומט צו שבועה, אבער ווען עס קומט צו קידושין האלט ר' שמעון ווי ר' יהודה, אז א פרוי, א נערה, וואס נעמט איר אייגענע גט איר אייגענע קידושין, העלפט דאס נישט, ווייל איין שתי ידיים זוכות כאחת. זאגט די גמרא ווייטער, רב אסי לא על לבי מדרשא, ס'איז געווען א טאג רב אסי נישט געגאנגען אין בית מדרש, האט זיך נישט געטון שפיצעוואס, אשכחיה לרב זירא האט געטראפן רב זירא, אמר ליה האט ער געפרעגט פון רב זירא מאי אמור האידנא בי מדרשא, וואס האבן די חכמים היינט מחדש געווען אין בית מדרש, אמר ליה האט רב זירא געענטפערט אף אנא לא עייל איך בין אויך נישט געווען, אבער רב אבין הוא דעייל רב אבין איז געווען, ואמר און ער האט מיך געזאגט וואס מ'האט היינט מחדש געווען אז וואס, אז חברותא כולה כרבי יוחנן, די גאנצע חבורה אין בית מדרש האט געפסקנט ווי רבי יוחנן, וואס רבי יוחנן האט געזאגט בשיטת תנא קמא אז דייקא ביי גיטין האלט די תנא קמא אז א פרוי קען אפנעמען איר אייגענע גט אבער ביי קידושין נישט, וצווח ריש לקיש כי כרוכיא, און ריש לקיש האט געשריגן, ווי רש"י זאגט ווי אן עגור ווי אזא סארט האן, ער האט געשריגן ויצאה והיתה שטייט דאך אין פסוק ויצאה והיתה די תורה האט מקיש געווען יציאה להוויה די תורה האט מקיש געווען קידושין צו גט וויאזוי קענט עטס אזוי זאגן, טאמער תנא קמא האלט ביי גט אז א מיידל קען נעמען איר אייגענע גט לכאורה די זעלבע זאך ביי קידושין, אבער וליכא דאשגח ביה, מ'האט זיך נישט צוטון געמאכט פון ריש לקיש נאר מ'האט געפסקנט ווי רבי יוחנן אז ביי קידושין קען א נערה נישט אליין אפנעמען איר אייגענע קידושין, אזוי פארציילט רב זירא צו רב אסי אז ער האט דאס געהערט פון רב אבין וואס רב אבין איז היינט געווען אין בית מדרש, אמר ליה האט רב אסי געפרעגט צו רב זירא רב אבין בר סמכא, מ'קען זיך פארלאזן אויף אים, ער געדענקט זיינע שמועות? אמר ליה האט רב זירא געענטפערט, אין, כמין ימא לטיגני הוא, פשט אוודאי קען מען זיך סומך זיין אויף אים, ווייל דא איז געווען אזוי ווי א פיש וואס מען כאפט ארויס פון וואסער און מען בראט עס גראד, פשט, גראד נאכן ארויסקומען מבית מדרש האט מען געזאגט די שמועה איז נישט געווען אפילו בכדי שיעשה זאל דאס פארגעסן, ממילא קען מען זיך פארלאזן אז אזוי האט מען גע'פסק'נט אין בית מדרש. זאגט די גמרא, אמר ר' נחמן בר יצחק, אנא, לא ר' אבין בר ר' חייא ולא ר' אבין בר כהנא, אלא ר' אבין סתם, פשט ר' נחמן יצחק זאגט איך האב געהערט די מעשה טאקע אבער איך ווייס נישט מיט וועלכע ר' אבין דאס איז געווען, צו מיט ר' אבין ר' אבין בר ר' חייא אדער ר' אבין בר כהנא, זאגט די גמרא למאי נפקא מינה, וואס א נפקא מינה? זאגט די גמרא די נפקא מינה איז למירמא דידיה אדידיה פשט לאמיר זאגן אונז ווייסן מיר אז די מעשה איז געווען מיט רבי אבין ברבי חייא איז שפעטער ווען מ'העט זעהן א צווייטע מימרא פון רבי אבין ברבי חייא וואס איז זיך סותר מיט די מימרא קען מען פרעגן א קשיא אבער טאמער דאס איז נישט רבי אבין ברבי חייא נאר דאס די אנדערע רבי אבין ס'רבי אבין בר כהנא קען מען נישט פרעגן א סתירה ממילא איז נוגע צו וויסן מיט וועלכע רבי אבין די מעשה איז געווען זאגט די גמרא ווייטער בעא מיניה רבא מר' נחמן האט רבא אן איבעיא געפרעגט פון ר' נחמן נערה מהו שתעשה שליח לקבל גיטה מיד בעלה, פשט אונז האבן געזען די שיטה פון תנא קמא, אז תנא קמא האלט אז א נערה קען אליין אפנעמען איר גט, איז די שאלה איז צו זי אליין קען אפנעמען איר גט און דאס איז אלץ אדער אפשר קען זי אויך מאכן א שליח אפצונעמען איר גט, וואס איז די שאלה? די שאלה איז כיד אביה דמיא או כחצר אביה דמיא, פשט דאס אז תנא קמא האלט אז א נערה קען אליין אפנעמען איר גט איז פשט, ווייל איר האנט איז אזוי ווי איר טאטע'ס האנט, אדער זי הייסט כאילו איר טאטע'ס חצר, וואס אזוי ווי ווען מען שטעלט אריין א גט אין א חצר איז די גט חל, איז דא אויך די מיידל הייסט זי די טאטע'ס חצר, און ממילא איז די גמרא מסביר די צדדי הספק, פון איין זייט זאגט מען כיד אביה דמיא, מה אביה משוי שליח, אף היא נמי משויא שליח, פשט טאמער זי האט די זעלבע דין ווי די טאטע אליין, איר האנט איז אזוי ווי די טאטע'ס האנט, איז אזוי ווי די טאטע קען מאכן א שליח אפצונעמען די גט, קען די מיידל אויכעט. או דילמא אפשר ניין כחצר אביה דמיא, ועד דמטיא גיטא לידה לא מיגרשה, טאמער מען קוקט איר אן ווי די טאטע'ס חצר, איז א חצר, ברגע וואס די גט קומט אן אין דעם חצר, איז ווערט די פרוי גע'גט, איז דא אויך, ברגע די גט וועט אנקומען אין איר הענט, ווערט זי גע'גט, אבער זי קען נישט יעצט מאכן א שליח, א חצר קען נישט מאכן א שליח, איז דאס איז דא די שאלה, פרעגט די גמרא, ומי מספקא ליה לרבא הא, האט דען רבא געהאט אזא ספק, איז דען בכלל דא א צד צו זאגן אז די מיידל האט א דין ווי א חצר, והאמר רבא, רבא האט געזאגט, אז כתב גט ונתנו ביד עבדה ישן ומשמרתו, אז טאמער א מאן האט געשריבן א גט פאר זיין פרוי, און ער האט עס נישט געגעבן פארן פרוי אין די האנט אריין, נאר האט עס געגעבן פארן קנעכט פונעם פרוי, בשעת וואס די קנעכט איז געשלאפן, און בשעת וואס די פרוי האט אויפגעפאסט אויפן קנעכט, דעמאלטס הרי זה גט. איז די גט א גט, אבער ניעור, טאמער די קנעכט איז אויף, ער שלאפט נישט, אינו גט, איז די גט נישט א גט, פארוואס, ניעור אמאי אינו גט, דהויא לה חצר משתמרת שלא לדעתה, פשט די דין איז, אז א גט וואס מען שטעלט אריין א חצר און מען וויל די חצר זאל קונה זיין, מוז עס זיין א חצר המשתמרת לדעתה, פשט אז די פרוי האט א חצר, וואס זי איז בעל הבית אויף דעם, זי איז מחליט ווען עס צו עפענען ווען צו פארמאכן, פשט, דאס הייסט משתמרת לדעתה, זי פאסט אויף אויף דעם פעלד, איז אין אזא סארט חצר קען די פרוי קונה זיין א גט, אבער א קנעכט ווען ער איז אויף, איז טאקע דער קנעכט האט א דין ווי די חצר פון די פרוי, אבער דער קנעכט איז נישט משתמרת לדעתה, דער קנעכט האט א אייגענע דעת, איז ווען ער שלאפט און די פרוי שטייט לעבן די קנעכט, איז די קנעכט משתמרת לדעתה, אבער ווען ער איז אויף, איז האט ער נישט א דין ווי משתמרת לדעתה, און ממילא קען די פרוי נישט קונה זיין די גט, יעצט דאס וואס שטייט דא אז די קנעכט דארף אויך זיין צוגעבינדן, איז ווייל טאמער ער גייט איז דא א זייטיגע פראבלעם פון א חצר המהלכת וואס מען קען סתם אזוי נישט אזוי געבן א גט, אבער על כל פנים זעט מען דא אז א מענטש וואס איז אויף הייסט נישט א חצר המשתמרת, און ממילא זאגט די גמרא ואי סלקא דעתך כחצר אביה דמיא, כי מטא גיטא לידה נמי לא תיגרש, דהויא לה חצר משתמרת שלא לדעת אביה, פשט טאמער זי הייסט א חצר פונעם טאטן איז ווען זי איז אויף וויאזוי קען מען איר געבן א גט? זי איז דאך א חצר משתמרת שלא לדעת אביה, ווייל זי איז אויף זי האט אייגענע דעת, וואלט די גט נישט געדארפט חל זיין, און אז מען זעהט אז מען קען געבן א גט פאר די פרוי אליין, איז קען נישט זיין דאס איז מדין חצר, נאר מוז מען זאגן ס'איז מדין יד, איז לכאורה קען מען פושט זיין דא דעם ספק אז די פרוי קען מאכן א שליח, זאגט די גמרא ניין, אלא לעולם פשיטא ליה דכי יד אביה דמיא, והכי קמיבעיא ליה מי אלימא כיד אביה לשויה איהי שליח או לא. פשט, דאס האט רבא אוודאי געוואוסט אז די פרוי האט א דין ווי די יד פונעם טאטן, נישט ווי א חצר. אבער אפילו זי האט טאקע א דין ווי די יד פונעם טאטן איז נאך אלץ דא א שאלה צו זי האט ממש א דין ווי א יד פונעם טאטן פשט, זי האט א אייגענע יד דא אויכעט, אזוי ווי די טאטע האט א יד, און מילא קען זי מאכן א שליח אזוי ווי די טאטע קען, אדער אפשר ניין, אפשר איז זי אביסל שוואכער פונעם טאטן, איר גאנצע כח קומט נאר מכח דעם טאטן, און מילא די טאטע קען מאכן א שליח זי אליין קען נישט. אמר ליה איז ר' נחמן פושט די ספק פאר רבא, זאגט רב נחמן, אין עושה שליח, די נערה קען נישט אליין מאכן א שליח, נאר די טאטע קען מאכן א שליח. איתיביה פרעגט די גמרא א קשיא אויף רב נחמן פון א משנה אין גיטין, די משנה זאגט אין גיטין, קטנה שאמרה התקבל לי גיטי, א קטנה וואס זאגט פאר א שליח, איך מאך דיך א שליח אפצונעמען מיינס א גט, איז אינו גט עד שיגיע גט לידה, איז נארמאל ווען א פרוי מאכט א שליח אפצונעמען א גט, ברגע וואס די גט קומט אן די האנט פון די שליח איז כאילו עס איז אנגעקומען אין די האנט פון די פרוי, די פרוי איז גראד גע'גט. דא אבער ביי א קטנה, היות אז א קטנה קען נישט ממנה זיין א שליח, קוקט מען נישט אן די שליח ווי א שליח פון די קטנה, נאר ווען די מאן געבט איבער די גט פאר די שליח, קוקט מען אן די שליח יעצט ווי די שליח פונעם מאן, און ממילא די גט נאר א גט נאכדעם וואס קומט אן צום קטנה, פשט ווען די שליח העט אנקומען צום קטנה צו געבן די גט, דעמאלטס הערשט העט די גט זיין א גט, אבער נישט גראד ווען עס קומט אן אין זיין האנט אריין, איז על כל פנים קען מען מדייק זיין פון דעם, הא נערה הרי זה גט, אז דווקא ביי א קטנה, וואס א קטנה קען נישט מאכן א שליח, דארט זאגט מען טאקע, אז דער שליח איז נישט דער שליח פונעם קטן אבער ביי א נערה, לכאורה איז משמע אז א נערה קען יא מאכן א שליח און די רגע וואס די נערה האט געמאכט א שליח און די גט איז אנגעקומען אין די האנט פון די שליח איז די נערה גע'גט, זעהט מען לכאורה אז א נערה קען מאכן א שליח איז א קשיא אויף ר' נחמן, ענטפערט די גמרא ניין, הכא במאי עסקינן בשאין לה אב, פשט, די משנה רעדט זיך ווען די מיידל האט נישט קיין טאטע אז האט נישט קיין טאטע אוודאי קען זי מאכן א שליח, די איינציגסטע סיבה וואס זי קען נישט מאכן א שליח איז ווייל אלץ קומט מכח דעם טאטן, אבער א נערה וואס האט נישט קיין טאטע אוודאי האט זי א אייגענע יד, זי אוודאי קען יא מאכן א שליח, וואס ביי אזא ציור האט די משנה גערעדט. פרעגט אבער די גמרא, ווי קענסטו איינזעצן די משנה ביי א ציור אז זי האט נישט קיין טאטן, הא מדקתני סיפא, וואס שטייט אין די סייפא פון די משנה? אין די סיפא פון די משנה שטייט אז אם אמר אביה צא וקבל גט לבתי אם רצה בעל לחזור בו לא יחזור, אז טאמער די טאטע האט גענומען א שליח און געזאגט פארן שליח גיי און נעם אפ א גט פאר מיין טאכטער, און דער שליח האט טאקע אפגענומען די גט, קען נישט יעצט דער מגרש צוריק ציען, ווייל נאכדעם וואס די גט איז אנגעקומען אין די האנט פון די שליח, איז כאילו די טאטע האט שוין באקומען כאילו די טאכטער האט שוין באקומען, און ממילא איז די טאכטער גע'גט. מכלל, ס'איז געדרינגען פון דעם דרישא בדיש לה אב עסקינן, זעט מען אז די משנה רעדט זיך ביי א ציור וואס איז יא דא א טאטע, זאגט די גמרא ניין, חסורי מחסרא והכי קתני, ס'פעלט טאקע א שטיקל אין די משנה, און מ'דארף גורס זיין אזוי, קטנה שאמרה התקבל לי גיטי אינו גט עד שיגיע גט לידה, הא נערה הרי זה גט, במה דברים אמורים כשאין לה אב, פשט, די רישא פון די משנה רעדט זיך, אז ס'איז נישטא קיין טאטן. דארט איז טאקע דא א חילוק צווישן א קטנה און א נערה, אז א קטנה קען נישט מאכן א שליח אבער א נערה קען יא מאכן א שליח ווייל די טאטע איז טויט. אבל יש לה אב, אבער טאמער ס'איז יא דא א טאטן, ואמר אביה און די טאטע זאגט צא וקבל לבתי גיטה, ורוצה בעל לחזור לא יחזור. פשט די צווייטע חלק פון די משנה רעדט זיך וואס איז יא דא א טאטן, ווען ס'איז דא א טאטן, דארט זאגט די משנה אז טאמער האט די טאטע געמאכט א שליח, נאכדעם וואס די שליח האט געקריגן די גט, איז דער גט חל, דער מאן קען נישט שפעטער צוריקציען. זאגט די גמרא ווייטער, איתמר, מיר האבן געלערנט, קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה, אמר שמואל צריכה גט וצריכה מיאון, פשט אזוי, די דין איז אז א קטנה קען נישט אפנעמען איר אייגענע קידושין, פשט א נערה האט מען טאקע געזען א מחלוקת, א קטנה איז יעדער מודה קען נישט אפנעמען איר אייגענע קידושין נאר איר טאטע קען איר מקדש זיין, יעצט וואס איז טאמער די טאטע איז געשטארבן, איז נישט דא דא א צווייטע פאטענט, די קטנה בלייבט אן גארנישט, זי דארף ווארטן ביז זי ווערט א נערה און נאר נאכדעם, וועט זי קענען נתקדש ווערן, פון דעסוועגן האבן חזל נישט געוואלט אז מיידלעך זאלן זיך דרייען הפקר, ס'איז געווען ענדערשער אז מ'זאל איר שנעל חתונה מאכן, האבן חזל געזאגט אז איר מאמע אדער איר ברודערס קענען איר מקדש זיין, אבער ס'איז נאר א דרבנן'דיגע קידושין, און ביי די דרבנן'דיגע קידושין דאס הייסט קידושי מיאון, און ביי קידושי מיאון איז די דין איז אז טאמער די מיידל וויל קען זי ממאן זיין, ממאן זיין איז טייטש, זי זאגט אז זי וויל נישט דעם מאן און זי גייט אוועק, זי דארף נישט קיין גט. יעצט, די שאלה איז, וואס איז א קטנה וואס האט אליין גענומען קידושין בחייו פון איר טאטע, איר טאטע האט יא געלעבט, איז די שאלה איז צו ס'העלפט אויף דעם אז ס'איז קידושי מיאון צו נישט, צו עפעס מאכט דאס בכלל צו נישט. איז אזוי, זאגט שמואל, אז א קטנה וואס איז נתקדש געווארן שלא לדעת אביה, איר טאטע האט פון דעם גארנישט געוואוסט, וואס טאמער דער טאטע האט געוואוסט, איז פשוט מען האט געזען דף י"ט אז א טאטע קען זאגן פאר זיין טאכטער איך געב דיך רשות צו נעמען קידושין, איז דעמאלטס אוודאי דער קידושין חל, אבער דא רעדט מען דער טאטע האט גארנישט געוואוסט, און דער טאטע האט איר נישט געזאגט זי קען דאס טון, זי האט עס אליין געטון, און שפעטער איז דער טאטע געוואויר געווארן, אבער דער טאטע האט געשוויגן, איז זאגט שמואל, זי דארף א גט, און זי דארף אויך מיאון, זי דארף ביידע, באלד וועט מען זען פארוואס, איז אמר קרנא, האט קרנא געהערט דער דין פון שמואל, האט ער געזאגט דברים בגו, פשט איך פארשטיי נישט די מימרא פון שמואל, אם גט, למה מיאון, אם מיאון, למה גט, ממה נפשך, טאמער זי דארף א גט, ווייל די קידושין האט חל געווען, איז פארוואס דארף זי מיאון, טאמער זי דארף מיאון, ווייל די קידושין האט נישט חל געווען, איז פארוואס דארף זי א גט, אזוי האט קרנא געזאגט איך פארשטיי נישט וואס שמואל האט געזאגט, איז אמרו ליה, האבן די מענטשן אין בית מדרש געזאגט פאר קרנא, הא מר עוקבא ובי דיניה בכפרי, פשט, מר עוקבא און זיין בית דין געפינען זיך דא דערלעבן אינעם שטאט כפרי, ס'איז געווען לעבן ווי קרנא האט געוואוינט, אפשר גייסטו פרעגן דארט פון מר עוקבא, אפשר ווייסט ער די טעם פון שמואל, ווייל מר עוקבא איז געווען זייער נאנט צו שמואל אפשר ווייסט ער די טעם, יעצט ווי רשי איז מסביר שמואל האט געוואוינט ווייט אוועק, פארדעם האבן זיי מציע געווען פרעגן פאר מר עוקבא, אבער למעשה האבן זיי נישט געפרעגט פאר מר עוקבא, זיי האבן מחליט געווען מ'גייט פרעגן פאר רב, אבער רב איז דאך געווען א חבר פון שמואל, איז זיי האבן נישט געוואלט נאכזאגן א מימרא פון שמואל, און אז קרנא האט א קשיא אויף דעם, ווייל דעמאלטס איז קלאר רב וועט זיך אננעמען פאר זיין חבר, איז וואס האבן זיי געטון, אפכוה. זיי האבן פארדרייט די יוצרות, זיי האבן נאכגעזאגט פון קרנא אז קרנא האט געזאגט אז אזא סארט מיידל דארף א גט מיט מיאון, און אז שמואל האט זיך געוואונדערט וואס איז פשט ממה נפשך אדער א גט אדער מיאון, און אזוי שדרוה לקמיה דרב, אזוי האט מען געשיקט די מימרא פאר רב, רב זאל זאגן ווי וועם ער האלט, איז אמר להו האט רב געענטפערט האלוקים ס'איז א לשון שבועה, צריכה גט וצריכה מיאון, פשט קרנא איז גערעכט, אוודאי דאס איז נישט געווען קרנא דאס איז געווען שמואל, אבער רב האט געמיינט דאס איז קרנא, האט ער געזאגט קרנא איז גערעכט, וחס ליה לזרעיה דאבא בר אבא דנימא הכי,

טאמער די טאטע וואלט ווען מסכים געווען צו די קידושין ער וואלט קלאר געזאגט ער האט געהערט פון די קידושין ער זאגט ער איז מסכים דעמאלטס אזוי מבואר דא אין רש י און אנדערע ראשונים דעמאלטס איז קלאר אז די קידושין איז חל למפרע פארוואס איז טוט זיך שוין די ראשונים טייל ראשונים זאגן אז ס'ארבעט מיט דין זכין לאדם שלא בפניו ס'איז א זכות פאר די טאטע אז זיין טאכטער האט חתונה געהאט אבער על כל פנים טאמער די טאטע זאגט קלאר אז ער איז מסכים ווען ער הערט פון דעם, איז קלאר אז די קידושין איז חל ס'א דאורייתא'דיגע קידושין. יעצט טאמער די טאטע זאגט קלאר אז ער וויל דאס נישט, איז קלאר אז די קידושין איז נישט חל מ'דארף ניטאמאל א גט. אבער וואס? דא האט די טאטע געשוויגן. איז היות ער האט געשוויגן איז דא דא א ספק. פון איין זייט קען מען זאגן אז ער האט געשוויגן ווייל ער איז מסכים. אויב אזוי דארף זי א גט. און דערפאר טאקע דארף זי א גט ווייל ס'קען זיין ער מסכים. פון די צווייטע זייט קען זיין אז זיין שווייגן מיינט נישט אז ער איז מסכים. אויב ער איז נישט מסכים דארף זי נישט א גט. איז וואס איז די פראבלעם? זאל מען זאגן, זי דארף א גט מספק און שלום על ישראל. ניין זאגט די גמרא אבער. ווייל וואס וועט געשען? לאמיר זאגן מ'וועט זאגן די מיידל דארף א גט, אונז ווייסט מען ס'איז מספק, אבער נישט יעדער ווייסט ס'איז מספק, ס'דא וואס מיינען אז ס'א גט ודאי. און וואס וועט געשען? לאמיר זאגן די מאן וואס האט חתונה געהאט מיט די מיידל, ער וועט מארגן חתונה האבן מיט איר שוועסטער. עלן מענטשן זאגן אז די קידושין האט נישט תופס געווען ווייל מ'קען נישט חתונה האבן מיט א שוועסטער פון א גרושה, איז מענטשן וועלן זאגן אז די שוועסטער קען ארויסגיין אן א גט, און אין אמת'ן אריין דאך ס'נישט אזוי, ווייל די גאנצע ערשטע גט איז דאך געווען מספק קען זיין אז די קידושין מיט די ערשטע האט בכלל נישט חל געווען, איז כדי צו מודיע זיין פאר מענטשן אז די גאנצע גט איז א גט מספק, האבן חז ל געזאגט אז זי דארף אויך ממאן זיין, מיט דעם אז זי איז ממאן ווייזט זי אז די גאנצע קידושין איז געווען דא א ספק'דיגע קידושין די גאנצע גט איז א ספק'דיגע גט, אזוי וועט נישט ארויסקומען קיין מכשולות, דאס איז די סיבה אז די מיידל דארף סיי א גט און סיי א מיאון. זאגט יעצט אבער די גמרא, אמר ר' נחמן, ר' נחמן איז מגביל די דין פון שמואל, זאגט ר' נחמן דאס איז נאר והוא ששידכו, נאר טאמער מ'האט גערעדט א שידוך פארדעם, פשט טאמער די טאטע האט שוין געהערט די שידוך צווישן זיין טאכטער מיט די מאן, און שפעטער איז ער אוועק געפארן לאמיר זאגן ער איז צוריק אהיים געקומען איז ער געוואויר געווארן אז זיין טאכטער האט גענומען קידושין פון די מאן און ער האט געשוויגן, דארט איז טאקע די דין אז זי דארף א גט זי דארף מיאון, אבער זאגט ר' נחמן, וואס וואלט געווען טאמער מ'וואלט נישט גערעדט א שידוך פון פריערט נאר סתם די טאטע קומט אן איין טאג געהערט אז זיין טאכטער הקטנה האט גענומען קידושין דעמאלטס דארף זי נישט קיין גט נישט קיין מיאון זי גייט אהיים די גאנצע קידושין איז נישט חל אזוי זאגט ר' נחמן בשיטת שמואל יעצט עולא אמר און ווי רש י איז מסביר אז ווען שטייט אמר עולא איז דאס א נייע מימרא עולא זאגט עפעס דא שטייט עולא אמר פשט ער קריגט זיך אויף איינעם קומט אויס עולא קריגט זיך דא אויף איינעם אויף וועם? אויף שמואל. דאס וואס שמואל האט געזאגט אז א קטנה וואס האט גענומען קידושין דארף א גט און זי דארף מיאון, זאגט עולא נישט ריכטיג, אפילו מיאון אינה צריכה, זי דארף גארנישט, זי דארף נישט קיין גט נישט קיין מיאון, איז אויף דעם פרעגט די גמרא אף על גב דשידכו, פשט די גמרא וויל וויסן צו עולא האט געהערט די מימרא פון ר' נחמן צו נישט, פון איין זייט קען מען זאגן אז עולא האט געהערט די מימרא פון ר' נחמן, אז ר' נחמן האט געזאגט אז די מימרא פון שמואל איז נאר ביי שידכו, אבער ווען עס איז נישט שידכו, דארף די מיידל טאקע נישט קיין גט און נישט קיין מיאון, און אויף דעם זאגט עולא, נישט נאר ווען ס'איז נישט שידכו נאר אפילו ווען ס'איז שידכו דארף זי אויך ביידע נישט, אזוי קען מען זאגן איין וועג, א צווייטע וועג קען מען זאגן ניין, אז עולא האט קיינמאל נישט געהערט די מימרא פון ר' נחמן, נאר עולא האט געמיינט אז דאס וואס שמואל האט געזאגט אז די מיידל דארף א גט און דארף מיאון איז אלעמאל סיי ביי שידכו סיי ביי לא שידכו, און אויף דעם זאגט עולא, אז ווען ס'איז לא שידכו דארט דארף מען נישט קיין גט דארף מען נישט קיין מיאון, אבער ווען ס'איז שידכו קען זיין עולא איז מודה צו שמואל אז מ'דארף א גט און מ'דארף מיאון, זאגט טאקע די גמרא מאן דמתני הא לא מתני הא, דהיינו די אמורא וואס האט נאכגעזאגט די מימרא פון ר' נחמן איז נישט די זעלבע אמורא וואס האט נאכגעזאגט די מימרא פון עולא, פשט עולא האט נישט געוואוסט פון די מימרא פון ר' נחמן, עולא האט געמיינט אז שמואל האט גערעדט סיי ביי שידכו סיי ביי לא שידכו, און פארדעם האט עולא געזאגט אז אפילו מיאון אינה צריכה, דהיינו עולא האט גערעדט ביי א ציור וואס לא שידכו אבער ביי א ציור וואס שידכו איז אוודאי עולא אויך מודה צו שמואל, מען דארף א גט מען דארף מיאון, פשט עולא קריגט זיך דא נישט אויף קיינעם, נאר עולא האט געמיינט אז די מימרא פון שמואל איז אפילו ביי לא שידכו, אבער ווען ער וואלט געוואוסט די מימרא פון ר' נחמן וואלט ער זיך אויף קיינעם נישט געקריגט. אזוי זאגט די גמרא איין נוסח, איכא דאמרי, ס'איז דא א צווייטע נוסח, אז אמר עולא, דא שטייט אמר עולא נישט עולא אמר, פשט ס'א מימרא פאר זיך, עולא זאגט, קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה אפילו מיאון אינה צריכה, פשט עולא האלט, נישט קיין חילוק שידכו, נישט קיין חילוק לא שידכו, נישט דא אזא זאך, א קטנה האט גענומען קידושין אן די דעת פון טאטן, טאמער א קטנה האט גענומען קידושין אן די דעת פון טאטן, און די טאטע האט געשוויגן, איז קיין קידושין נישט דא דא, און ממילא דארף זי נישט קיין גט, און נישט קיין מיאון. מתיב רב כהנא, פרעגט רב כהנא א קשיא אויף עולא פון א משנה. די משנה זאגט אין יבמות, אז ס'דא פופצן עריות וואס דאס פטר'ט יבום און אויך צרות צרותיהם, פשט אזוי, לאמיר זאגן, ס'איז דא צוויי ברודערס, ראובן און שמעון, און שמעון האט א טאכטער, עמיר איר רופן רחל, און ראובן גייט, האט חתונה מיט שמעון'ס טאכטער, מיט רחל. חוץ פון דעם האט ער חתונה מיט נאך פיר פרויען, ראובן האט פינף פרויען. יעצט שטארבט ראובן אן קינדער, איז דארף שמעון מייבם זיין די פרויען פון ראובן, איינע פון די פרויען פון ראובן. אבער וואס? איינע פון די פרויען איז דאך זיין טאכטער, א טאכטער איז אן ערווה, איז די טאכטער קען ער נישט מייבם זיין. איז די דין איז אז ער דארף איר טאקע נישט מייבם זיין און נישט חולץ זיין, און נישט נאר דאס, היות וואס איינע פון די פרויען איז א ערווה, רחל, איז קומט אויס אלע אנדערע פרויען דארף ער אויך נישט נישט מייבם זיין און נישט חולץ זיין, אזוי זאגט דארט די משנה, זאגט אבער די משנה, וכולן, אם מתו, או מיאנו, או נתגרשו, או שנמצאו אילונית, איז צרותיהן מותרות, פשט, וואס איז טאמער, ראובן האט טאקע חתונה געהאט מיט רחל מיט שמעון'ס טאכטער, אבער פארדעם איז רחל געשטארבן, פשט, פאר ראובן איז געשטארבן, איז רחל געשטארבן, אדער ער האט איר געגעט, אדער זי האט ממאן געווען, אדער זי איז געווען אן איילונית, און ביי איילונית זאגט מען ס'איז א קידושי טעות, און הערשט נאכדעם איז ראובן געשטארבן, פשט ווען ראובן איז געשטארבן איז שוין רחל נישט געווען זיין פרוי, דעמאלטס דארף אוודאי שמעון מייבם זיין אדער חולץ זיין איינע פון די אנדערע פיר פרויען, ווייל איינע פון די פרויען דא איז נישט קיין ערווה. יעצט, איינע פון די זאכן וואס מ'האט דא געזען איז מיאנו, פשט טאמער די רחל האט ממאן געווען אין ראובן איידער ער איז געשטארבן, דעמאלטס דארף שמעון מייבם זיין איינע פון די אנדערע פרויען. יעצט וויאזוי איז דא אזא היכי תמצא אז רחל זאל ממאן זיין אין ראובן טאמער איר טאטע לעבט, ווייל ס'רעדט זיך דא אז איר טאטע לעבט, מ'רעדט דאך דא פון איר טאטע פון שמעון, איז וויאזוי איז רחל ממאן אין ראובן בחייו פון איר טאטן, נארמאל ווייסט מען מיאון איז ווען א טאטע איז געשטארבן, די ברודערס אדער די מאמע האט מקדש געווען דארט איז דא מיאון, ווי איז שייך דא מיאון, דקדשה מאן, ווער האט געמאכט דא די קידושין? ווער האט משדך געווען? ווער האט געמאכט די קידושין צווישן ראובן מיט רחל? אילימא דקדשה אביה, טאמער די טאטע האט געמאכט די קידושין איז במיאון סגי לה, איז דאך נישט דא דא קיין מיאון, גט מעליא בעיא, מען דארף דאך א גט, טאמער די טאטע האט מקדש געווען דארף מען א גט, מיאון העלפט נישט. אלא לאו דקדשה איהי נפשה, וקתני דבעיא מיאון, נאר וואס דען, מוז מען לכאורה זאגן אז האט זיך אליין מקדש געווען, און לכאורה, פסק'נט מען דא ווי שמואל, אז א מיידל זיך אליין מקדש, דארף האבן א גט און זי דארף מיאון. פשט, ס'דא דא אן ענין פון מיאון, די איינציגסטע פלאץ וואו מ'קען טרעפן מיאון ווען א טאטע לעבט, איז ביי אזא אופן. זעהן מיר לכאורה נישט ווי עולא, וואס עולא האט געזאגט, אז א קטנה וואס האט זיך אליין מקדש געווען דארף נישט גארנישט, נישט קיין גט און נישט קיין מיאון. ענטפערט די גמרא הוא מותיב לה והוא מפרק לה, ניין. כגון שנעשה לה מעשה יתומה בחיי האב ס'איז יא דא א היכי תמצא אז א מיידל זאל דארפן מיאון בחיי פון איר טאטע ווען טאמער די מיידל האט חתונה געהאט פון פריערט פשט אז די טאטע האט איר חתונה געמאכט קודם לאמיר זאגן זי איז געווען זעקס יאר אלט די טאטע האט איר חתונה געמאכט שפעטער האט זי זיך געגט אבער היות זי איז שוין געווען חתונה געהאט גייט זי נישט צוריק צום טאטענס רשות איז בעצם די טאטע קען איר נישט נאכאמאל חתונה מאכן פונדעסטוועגן האבן חזל געזאגט אז מדרבנן קען די טאטע איר יא נאכאמאל חתונה מאכן, אבער דאס איז נישט בעסער פון די ברודערס אדער די מאמע, איז פון אזא סארט קידושין רעדט זיך דא, וואס ביי דעם העלפט אוודאי מיאון, און ממילא נישט קיין קשיא אויף עולא. מתיב רב המנונא, פרעגט יעצט רב המנונא נאך א קשיא אויף עולא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, די ברייתא האט מען שוין געזען, אין מוכרה לקרובים, אז מען טאר נישט פארקויפן א טאכטער אלס אמה עבריה פאר איינער פון די קרובים ווייל די קרובים קענען דאך איר נישט מייעד זיין, זי איז דאך א ערווה אויף זיי, און דארט ווי מען קען נישט מייעד זיין קען מען נישט פארקויפן א אמה עבריה, משום ר' אלעזר אמרו, ר' אלעזר זאגט ניין, מוכרה לקרובים, מען קען יא פארקויפן א טאכטער אלס אמה עבריה פאר א קרוב, פאר אן ערווה, ווייל ווי מ'האט דארט געזען און לערנט ארויס פון די דרשה פון לאמה אז מען קען פארקויפן א טאכטער אפילו דארט ווי ס'איז נישט שייך קיין יעוד. אבער, ושווין, שמוכרה אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט, דאס איז יעדער מסכים אז א טאטע מעג פארקויפן זיין טאכטער אלס אמה עבריה, טאמער זיין טאכטער איז א אלמנה מעג ער איר פארקויפן פאר א כהן גדול, אדער טאמער זיין טאכטער איז א גרושה מעג ער איר פארקויפן פאר כהן הדיוט, וואס אפילו טאקע זיי טארן איר נישט מייעד זיין ס'דא א לאו, אבער היות וואס קדושין איז תופס, קען דער טאטע פארקויפן דעם טאכטער ביי אזא ציור. יעצט האי אלמנה היכי דמי, ווי איז שייך אז א טאטע זאל האבן א טאכטער אן אלמנה, און ער זאל איר פארקויפן פאר א כהן גדול? אילימא דקדשה אביה, טאמער דער טאטע האט איר שוין אמאל מקדש געווען, און דער מאן איז געשטארבן יעצט איז זי אן אלמנה, און יעצט פארקויפט דער טאטע די מיידל פאר א כהן גדול אלץ אמה עבריה, מי מצי מזבין לה, קען דען דער טאטע פארקויפן זיין טאכטער נאכדעם וואס ער האט איר מקדש געווען? הא אין אדם מוכר את בתו לשפחות אחר אישות, מען האט דאך געזען אז נאכדעם וואס די טאטע האט חתונה געמאכט א טאכטער קען ער נישט פארקויפן אלץ שפחה, אלא לאו דקדיש איהי נפשה וקא קרי לה אלמנה, נאר וואס דען, מוז זיין זי האט זיך אליין מקדש געווען, און לכאורה די הלכה ווי שמואל אז ווען א מיידל איז זיך אליין מקדש דארף זי האבן א גט מיט מיאון, און דאס רופט די ברייתא דא אן אן אלמנה, זעהן מיר לכאורה אז ס'איז יא שייך ביי איר א גט מיט מיאון, פשט זי הייסט אן אלמנה, נישט ווי עולא האט געזאגט אז זי דארף גארנישט די קדושין איז אינגאנצן נישט חל, אמר רב עמרם אמר רבי יצחק, זאגט רב עמרם רבי יצחק ניין, הכא בקידושי יעוד, ואליבא דרבי יוסי ברבי יהודה, דאמר מעות הראשונות לאו לקידושין ניתנו. דאס האבן מיר שוין געזען דארט אין די סוגיא, אז דא רעדט זיך אז די טאטע האט פארקויפט זיין טאכטער אמאל שוין אלס אמה עבריה, און די בעלבאס האט איר מייעד געווען, וואס היות וואס די בעלבאס האט איר מייעד געווען, און מען זאגט אז מעות הראשונות לאו לקידושין ניתנו פשט די געלט וואס די בעלבאס האט געגעבן פארן טאטן ארגינעל ווען ער האט געקויפט די אמה, נישט די געלט, איז איר מקדש, נאר וועלכע געלט איז איר מקדש? די שעבוד וואס ער האט אויף איר. פשט, דאס איז די איינציגסטע היכי תמצא וואס א מענטש קען מקדש זיין א קטנה, אן דעם טאטנ'ס רשות, אן געבן געלט פאר'ן טאטן. איז ביי אזא סארט ציור, וואס איינער האט חתונה געהאט מיט א מיידל אנעם טאטנ'ס רשות, דא איז נישט דא די כלל פון אין שפחות אחר אישות, און טאמער די מאן העט שטארבן, און די טאטע וויל איר פארקויפן נאכדעם נאכאמאל אלס שפחה קען ער. איז ביי אזא ציור רעדט מען, ער האט גענומען די טאכטער די אלמנה, ער האט איר פארקויפט פאר'ן כהן גדול, וואס ביי דעם זאגט די ברייתא ער קען איר טאקע פארקויפן פאר א כהן גדול, היות עס איז נאר א לאו.